מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף י"ג עמוד א'. לאמיר נעמען די גמרא ביי די צוויי פינטלעך. רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינין לו. לאמיר נאר צוריק מישן צו די משנה. איז געשטאנען אין די משנה שבעת ימים קודם יום הכיפורים איז מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. איך נעם דעם כהן גדול, פאר זיבן טעג לייג איך אים אריין אין לשכת פרהדרין. חוץ דעם, איז מתקינין לו כהן אחר תחתיו, איך וויל מאכן זיכער דער כהן גדול אז ער קען מאכן די עבודה, אבער אויב קען ער נישט מאכן די עבודה, ער וועט טמא ווערן, גרייט איך צו א צווייטן, ער וועט ווערן דער כהן גדול. אזוי האבן מיר שוין געלערנט, אז די גאנצע עבודה פון יום כיפורים איז דאך נאר כשר דורכ'ן כהן גדול, איז פאר דעם גרייט איך דא צו א סגן כהן, דזשאסט אין קעיס עפעס וועט געשען מיט אונזער כהן גדול, וועט ער ווערן דער כהן גדול. קומט רבי יהודה זאגט רבי יהודה, נאך א זאך, זאלסטו וויסן, איך גרייט אויך צו א צווייטע פרוי פאר דעם כהן גדול, פארוואס? ווייל אין תורה שטייט וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו מיינט זיין פרוי, דאס הייסט ער מוז האבן א פרוי, און א כהן גדול וואס האט נישט קיין פרוי קען ער נישט מאכן די עבודה, איז פאר דעם וואס זאל איך יעצט טון? וואס וועט געשען טאמער זיין ווייב זי וועט שטארבן? שטיי איך דא מיט א כהן גדול, ער איז טהור, ער קען מאכן עבודה, ער איז ראוי צו מאכן עבודה, אבער א פרוי פעלט אים, ער האט נישט קיין פרוי, פעלט עס אין ביתו, קען ער נישט מאכן עבודה. פאר דעם זאגט רבי יהודה זאלסטו וויסן, אף אישה אחרת מתקינין לו, מען גרייט אים צו א צווייטע פרוי, אזוי ווייס איך קלאר דער כהן וועט קענען מאכן עבודה, זאל זי שטארבן, פיין נישט קיין פראבלעם, איך וועל ברענגען די צווייטע פרוי, זי וועט זיין זיין פרוי. און פאר דעם, אזוי קען איך פארזיכערן אז אונזער כהן גדול אז ער וועט קענען מאכן די עבודה. איז מיט דעם לאמיר נעמען די גמרא. זאגט די גמרא, ורבנן נמי הא חיישי לשמא. לאמיר דא פארשטיין א מינוט. רבי יהודה איז געווען דער וואס איז אויפגעקומען מיט דעם חידוש און זאגן, לאמיר דא צושטעלן א נאך א פרוי, פארוואס ווייל אפשר די ערשטע וועט שטארבן, ער וועט יעצט האבן א צווייטע. אבער מיר זעהן דאך פון רבנן בעצם אז זיי האבן אויך געהאט א פראבלעם מיט די שמא, דאס הייסט כ'האב מורא געהאט אפשר אונזער כהן וועט טמא ווערן, איז לאמיר דא צושטעלן א סגן כהן, שטעל איך דיר צו א צווייטן, דאס הייסט איך דארף זיך צוגרייטן אויב עפעס וועט געשען, שמא וועט עפעס געשען, שטעל איך דיר צו א צווייטן כהן. איז פארוואס ווען עס קומט צו צושטעלן א צווייטן כהן, ביים צושטעלן א סגן כהן, איז די רבנן מסכים, יא, מתקינין לו כהן אחר, אבער ווען עס קומט צו א פרוי, דא זאגט רבי, דא זאגן די רבנן ניין, צווייטע פרוי, נע דאס פעלט נישט אויס, רבי יהודה איז דער וואס זאגט דאס, אבער רבנן, ניין, א צווייטע פרוי דאס דארפסט נישט לייגן. לכאורה וואס איז די חילוק? אויף דעם ענפערט די גמרא, אמרי לך רבנן, רבנן דיך ענפערן, טומאה שכיחא, מיתה לא שכיחא. דארפסט זיך אנקוקן די סיבה פארוואס האב איך מורא. זאגן רבנן, די כהן זאל טמא ווערן, דאס איז א מילתא דשכיחא, א זאך וואס קען געשען, דארף ער זיך צוגרייטן. אויב אזוי לאמיר דא ברענגען א צווייטן כהן, ער וועט ווערן דעם כהן גדול, טאמער דער ערשטער כהן וועט טמא ווערן. מה שאין כן איינער זאל שטארבן פונקט יעצט יום כיפור, פונקט ווען מען דארף האבן זיין פרוי, פונקט יעצט זאל זי שטארבן, מיתה איז לא שכיחא, דאס איז נישט א זאך וואס איז שכיחא. פארדעם זאגן רבנן זאלסטו וויסן, א צווייטן כהן, דאס שטעל איך אים צו, אבער צושטעלן א צווייטע פרוי שמא ימות אשתו, דאס איז לא שכיחא און פון דעם דארף מען נישט מורא האבן. זאגט די גמרא ווייטער, אמרו לו, זאגן חכמים נאך מער ווי דאס, אם כן אין לדבר סוף. זאלסטו וויסן אז דו הייבסט אן גיין צוגרייטן נאך א פרוי, פארוואס ווייל זי גייט אפשר די ערשטע שטארבן, האב איך יעצט דא נאך איינס, זאגן זיי ניין, דאס גייט נישט, ס'איז לא שכיחא און אין לדבר סוף, ווייל אויב גיי איך יא מורא האבן, אויב אזוי, אפשר די צווייטע וועט שטארבן, דארף איך האבן א דריטע פרוי, און וואס טאמער די דריטע וועט שטארבן, דארף איך האבן א פערדע פרוי, איז אין לדבר סוף. ווי וועסטו ענדיגן? אז איך האב נישט מורא פון מיתה, זאג איך פיין ס'איז אקעי ס'וועט זיין גוט, אבער די מינוט וואס דו האסט מורא פון מיתה, אזוי ווי די ערשטע פרוי קען שטארבן, קען די ריפלעיסמענט די צווייטע אויך שטארבן, און זי וועט שטארבן דארף איך האבן א דריטע א פערדע א פיפטע ווי וועסטו ענדיגן, אין לדבר סוף. און אויף דעם פרעגט די גמרא, שפיר קאמרי ליה לרבי יהודה, לכאורה רבנן'ס טענה צו רבי יהודה איז א זייער שטארקע טענה, רבי יהודה די מינוט וואס דו הייבסט אן מורא צו האבן, ווי וועסטו ענדיגן? רבי יהודה אמר לך, רבי יהודה זאגט דיך ניין, למיתה דחדא חיישינן, למיתה דתרתי לא חיישינן. איין פרוי זאל שטארבן, איין מענטש זאל דא שטארבן, נו, דאס האט מען שוין געהערט אזאנס. פונקט צוויי, ביידע זאלן שטארבן, און אויפן זעלבן טאג, די זעלבע צייט, דאס איז שוין לא שכיחא. און פאר דעם איין פרוי זאל איך צושטעלן? יא, דאס האט, דאס האט פשט, דאס קען איך פארשטיין פארוואס, און טענה'ט רבי יהודה מען דארף דאס טון, ווייל אז איין פרוי זאל שטארבן, דאס קען זיין. פונקט היינט? יא, פונקט היינט. דאס איז א מילתא דשכיחא. פאר דעם שטעל איך דא צו נאך א פרוי, זי וועט זיין דעם כהן גדול'ס ווייב טאמער עפעס געשעהט. אבער גיין צושטעלן א דריטע, א פערדע, א פיפטע? אויף דעם זאג איך דיר ניין. מער ווי איין מענטש זאל פונקט יעצט שטארבן, דאס איז שוין א זאך וואס איז לא שכיחא, און פאר דעם זאג איך דיר ניין. איין פרוי גיי צושטעלן, אבער נאך א פרוי, דאס דארפסטו נישט טון.

דאס הייסט מיר זאגן מיר האבן נישט מורא קיין פון קיין מיתה, און פאר דעם גיי נישט צושטעלן נאך א פרוי, ס'פעלט נישט אויס, אבער אונזערע טענה צו דיך רבי יהודה איז, די מינוט וואס דו האסט מורא, דארפסטו א גאנצע צייט מורא האבן, און פאר דעם איז עס אין לדבר סוף. מה שאין כן רבי יהודה האט געזאגט ניין, איינס האב איך יא מורא, מער ווי איינס דאס האב איך נישט מורא. פרעגט די גמרא, ורבנן, נימרו אינהו לנפשייהו, לכאורה רבנן דיך אליינס דארף מען פארשטיין, דו קומסט מיט א טענה צו רבי יהודה זאגן, רבי יהודה עס איז אין לדבר סוף, וויאזוי קענסטו גוזר זיין אזא סארט זאך? אבער איין מינוט, רבנן דו האסט פארגעסן אז דו האסט אויך געזאגט אזא סארט זאך, מען גרייט צו נאך א כהן, א סגן כהן, ווייל אפשר האט עפעס געשען צום ערשטן כהן, דאס הייסט, די צושטעלן א ריפלעיסמענט, דאס איז נישט געווען עפעס א חידוש, עפעס א נייע געדאנק פון רבי יהודה, און פאר דעם קומסטו דא פרעגן? דו רבנן, האסט דאך אויך געזאגט אזא מין מושג אז מען גייט דא צוגרייטן א ריפלעיסמענט, נישט קיין פרוי, פיין, ווייל למיתה לא חיישינן, אבער א צווייטן כהן דאס גרייטסטו אויך צו, ווייל דו האסט מורא יענער וועט ווערן טמא, אז דו האסט טמא א כהן גדול עס וועט זיין טמא ווער וועט מאכן די עבודה, זאגסטו ווייסט וואס, גיי מיר צוגרייטן א צווייטע פרוי. אבער וואס מיט דיך מיט דעם? פארוואס קענסטו נישט פרעגן אויף דיך אליינס אז די צווייטע כהן קען אויך ווערן טמא, שטעל צו א דריטן כהן, און אפשר די דריטע כהן וועט ווערן טמא שטעל צו א פערדן כהן. אזוי ווי דו טענה'סט די טענות פון רבי יהודה אז דו האסט מורא איינס אויפן צווייטן יעדער איינער דארף איך מורא האבן, אויב אזוי ביי דיך אליינס ווען מען רעדט פון טומאה וואלט איך אויך געדארפט מורא האבן, און אפשר די צווייטע כהן וועט ווערן טמא די דריטע כהן די פערדן אזוי ענדיגט זיך נישט די מעשה. און וואס פרעגסטו אויף רבי יהודה, פרעג אויף זיך אליינס. זאגט די גמרא, אמרי לך רבנן, כהן גדול זריז הוא, דער כהן גדול איז א זריז, פאר דעם דאס געווען א זאך, דער טומאה, ער האט אכטונג געגעבן, ער האט געמאכט וואס ס'זאל זיין ביי זיין יכולת, כדי ער זאל נישט ווערן טמא, איז פאר דעם האב איך נישט מורא אז ס'וועט ווייטער און ווייטער גיין, און אפילו דאס אליינס אז דער כהן גדול זאל ווערן טמא, אויך איז זייער ווייטער חשש. און פאר דעם פרעגט די גמרא אי זריז הוא למה מתקינין לו כהן אחר? אויב זאגסטו ער איז טאקע אזא זריז, לאז אפ, גרייט נישט צו קיין צווייטן כהן, ס'איז פיין, ער איז א זריז, ער וועט אכטונג געבן, ער וועט מאכן זיכער, ער וויל נאך מאכן די עבודה, ער קומט אריין לפני ולפנים איינמאל א יאר, ער ווארט דאך אויף דעם טאג, אוודאי איז ער א זריז, האסט יעצט מורא? און וועגן דעם וואס שטעל איך צו א צווייטן כהן? לאז אפ דעם צווייטן כהן, שטעל גארנישט צו, ער איז א זריז, דו פארשטייסט? אויב אזוי, לאז אפ, גיי נישט צו שטעלן א צווייטן כהן. אויף דעם ענטפערט די גמרא זאלסטו וויסן, כיוון דעבדינן ליה צרה, כל שכן דזריז טפי. דאס פארקערט. איך גרייט אים צו א צווייטן כהן, זאל ער וויסן אז ער האט דא קאמפעטישן. זאל ער וויסן אז דער כהן גדול אז ער געט נישט אכטונג, זאל ער וויסן אז ס'איז דא א צווייטער וואס איז גרייט דא צו מאכן די עבודה. און פארקערט, דאס אליינס אז איך שטעל אים צו א צווייטן כהן, דאס וועט אים מאכן די זריזות אויף אכטונג צו געבן. ווען ער ווייסט ער איז די איינציגע כהן און ס'נישט דא קיין ריפלעיסמענט דא, פארשטייט ער אקעי מ'זאל אכטונג געבן, אבער קוק, וועם וועט מען נוצן ווען נישט מיך, איך בין דאך דער כהן גדול. האט ער נישט אזוי מורא, יעצט ווען איך גיי אים צושטעלן נאך א כהן, איך שטעל אים צו א צווייטן וואס ער, זאלסטו וויסן כהן גדול, אז דו עסט נישט אכטונג געבן און דו עסט טמא ווערן, עט ער דיך איבערנעמען ער עט דיר מאכן די עבודה. איז פארקערט, זאגן רבנן, דאס איז אליינס, דאס איז די סיבה, לאמיר דא צושטעלן נאך א כהן, לאז אים זיין דער וואס שטופט דעם כהן גדול צו מאכן זיכער אז ער עט טאקע בלייבן טהור, און אזוי קען איך טאקע פארזיכערן אז דער כהן גדול קומט יום כיפור צו די עבודה און ער עט טאקע זיין טהור. אויף דעם זאגט די גמרא, לפי רבי יהודה, ומי סגי ליה בתקנתא? לאמיר דא א מינוט פארשטיין. רבי יהודה, דו זאגסט מיר לאמיר דא צושטעלן נאך א פרוי, וואס די פרוי וועט זיין דא, אז טאמער די ערשטע פרוי וועט שטארבן, וועל איך האבן א צווייטע פרוי, די תורה זאגט אונז ביתו, וכפר בעדו ובעד ביתו, פארשטיי איך אז ער מוז האבן א פרוי, האב איך דא טאקע א צווייטע פרוי, זי עט זיין דא על כל צרה שלא תבוא, עט זי זיין די פרוי דא. פיין, פרעגט די גמרא וועט עס טאקע ארבעטן? זאגט ער אזוי, ביתו אמר רחמנא, די תורה זאגט אונז דאך די ווארט ביתו, והך לאו ביתו היא. דאס הייסט, דו גרייטסט דא צו א מיידל, וואס זי עט זיין זיין פרוי אויף יום כיפור טאמער עפעס געשעהט מיט די ערשטע. אבער איין מינוט, ס'מוז זיין ביתו. סתם צושטעלן דא א מיידל, ער זאל דא האבן נאך עפעס א מיידל וואס זי קען זיין זיין פרוי, ווי ווערט דאס צו ביתו? וואס זאל איך דא טון? ווי אזוי וועט עס ארבעטן? זאגט די גמרא וואס איז די פראבלעם? זאגט די גמרא דמקדש לה. ניין ניין מ'רעדט נישט סתם עפעס א מיידל, ווייל גיין אויף יום טוב מקדש זיין, ווי די ריטבא לערנט, דאס איז סתם עפעס א זאך וואס מ'קען נישט טון, ס'איז א איסור מ'טאר דאס נישט טון, און אפילו ווען יא וועסטו זאגן מ'גייט אפהאקן די עבודה יעצט אינמיטן כדי, האט דאך נישט קיין פשט. איז אלא מאי וואס איז געווען די סיסטעם וויאזוי האט מען דאס געטון? זאגט די גמרא, דמקדש לה. פשוט. ער האט זי מקדש געווען, דורך אירוסין, דורך קידושין. דאס הייסט, מן התורה איז דאך דא די ערשטע חלק, די אירוסין די קידושין, שפעטער האסטו די נישואין. איז לאמיר נעמען די מיידל, לאמיר זי מקדש זיין, ער האט זי צוגעגרייט און דאס איז טאקע זיין פרוי טאמער עפעס איז געשעהן מיט זיין אייגענע פרוי, און מיט דעם איז ער מסודר. אויף דעם פרעגט די גמרא כ'פארשטיי נישט וואס העלפט עס, והא כמה דלא כניס לה לאו ביתו היא, ווען ווערט עס אנגערעכנט עכטיג זיין פרוי? דאס איז דאך נאר איינמאל ס'איז געווען א געהעריג ווען ס'איז געווען נישואין, ווילאנג ס'איז נישטא קיין נישואין, אויב אזוי איז דאס דאך ווייטער גארנישט, יא האסטו געהאט ביסט אינגעידזשט צו א מיידל, האסטו געהאט אירוסין צו א מיידל, האסטו געהאט א קידושין צו א מיידל, אבער זי ווערט נאך נישט דיין ביתו, ווען ווערט זי אנגערופן וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו דאס געשעהט נאר פון די נישואין און ווייטער, נאכדעם וואס דו האסט חתונה געהאט מיט זי געהעריגערהייט, און אויב זאלסט סתם זי צוגרייטן פון פאר יום טוב דאס וועט דאך נישט ארבעטן. זאגט די גמרא יא ביסט גערעכט, דכניס לה, אוודאי מען רעדט דא, ער האט געמאכט קידושין, ער האט געמאכט די נישואין, וואס מען דארף מאכן האט ער אלעס געמאכט פון פאר יום טוב, ער קומט אריין יום כיפור, האט זיך זיין אייגענע פרוי, וואס דאס איז געווען חתונה געהאט מיט זי ביז יעצט, און נאך א מיידל וואס האט יעצט חתונה געהאט מיט זי פאר יום כיפור, וואס דאס וועט זיין די ריפלעיסמענט, טאמער עפעס איז געשעהן מיט זיין ערשטן פרוי, זי וועט שטארבן, ער וועט האבן נאך א צווייטע פרוי. אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט, אם כן הוה ליה שני בתים. ס'וועט ארויסקומען ער וועט האבן צוויי פרויען, ורחמנא אמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, ולא בעד שני בתים, ווען די תורה זאגט מיר די לשון בעד ביתו איז דאס א לשון יחיד, נישט בעד שני בתים, וויאזוי קענסטו דא צושטעלן צוויי פרויען, ווי קען ער אריינקומען אין א יום טוב און ער קומט דא מיט צוויי פרויען, די תורה זאגט אונז זייער קלאר וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו איז זיין אייגענע פרוי, זיין איין פרוי וואס ער האט, ווען דו זאגסט מיר דא אז איך נעם די מיידל און איך גרייט זי אינגאנצן צו פאר יום טוב, קידושין, אירוסין, נישואין, וואס דו ווילסט נאר אלעס האב איך געמאכט פאר יום טוב, אויב אזוי לכאורה שטימט עס נישט מיט ביתו, און וואס וועל איך יעצט דא טון? אויב אזוי פרעג איך דיר ווייטער לפי רבי יהודה. דו ביסט מיר אויפגעקומען מיט א חידוש, דו ווילסט מיר קומען זאגן זאלסטו וויסן, איך דארף האבן נאך א צווייטע פרוי וואס זי זאל דא צושטיין על כל צרה שלא תבוא. לכאורה וויאזוי, למעשה וויאזוי ארבעט עס? וויאזוי קען איך במציאות איינפירן דעם פלאן אז אויף איין זייט זאל ער נאר האבן איין פרוי, און אויפן אנדערע זייט זאל ער טאקע האבן די מיידל אז זי זאל זיין גרייט אז זי זאל טאקע זיין זיין פרוי אויב מען דארף זי טאקע האבן? און אויף דעם ענטפערט די גמרא, דהדר מגרש לה. לאמיר נעמען די מיידל, ער וועט חתונה האבן מיט זי, ער וועט אלעס מאכן כדת משה וישראל, און שפעטער גייט ער זי גלייך גט'ן. זאגט די גמרא, א מינוט, אי מגרש לה, וואס טוסטו דא אויף? דו גייסט חתונה האבן מיט זי, קידושין נישואין, און שפעטער גייסטו זי צוריק גט'ן, וואס האסטו דא אויפגעטון? הדרא קושיין לדוכתא, שטיי איך צוריק אויפן ערשטן פלאץ, פון דא האט מען דאך אנגעהויבן. ווי קום איך צו די מיידל אז איך זאל קענען האבן געהעריג חתונה מיט זי? חתונה האבן זיך גט'ן ווי ווי ווי לייזט דאס מיין פראבלעם? איך שטיי דאך ווייטער מיטן זעלבן פראבלעם ביז אהער, וואס האסטו יעצט דא אויפגעטון? אויף דעם זאגט די גמרא לא צריכא דמגרש לה על תנאי, וואס איך האב געמיינט צו זאגן איז אוודאי זאלסטו חתונה האבן געהעריגערהייט, נישואין קידושין, וואס מען דארף נאר האבן אלעס זאלסטו מאכן, אבער אויכעט זאלסטו געבן א גט און די גט זאל זיין על תנאי. די גמרא גייט יעצט פראבירן כמה לשונות כמה וועגן צו פראבירן, לאמיר אויסארבעטן ווי קען איך ארייננעמען די מיידל צו מיר, זי זאל ווערן מיין פרוי, איך זאל נאר האבן איין פרוי, אבער פון די אנדערע זייט זאל זי זיין גרייט על כל צרה שלא תבוא. די גמרא גייט אדורכגיין אסאך פעל איינס נאכן צווייטן, וואס מען זעט בעצם פשוט, וואס איז געווען די הוה אמינא פון די גמרא? דו פרובירסט צו ענטפערן אזא זאך, און פשוט די שכל אליין זאגט, דאס קען נישט גיין, ווייל דאס האט אזא פראבלעם, דאס קען נישט גיין ווייל דאס האט אזא פראבלעם. איז דאס דארף מען יעצט אדורכגיין, און ווי רש"י זאגט אז די גמרא בויט עס אויף כאילו איינס נאכן צווייטן. נישט אז די גמרא האט נישט פארשטאנען, ווען איך זאג דיר איין תירוץ, דאס איז פשוט האט געהאט א הוה אמינא אז דאס קען ארבעטן, אוודאי נישט. נאר וואס די גמרא וויל איז אויפבויען, דעם תירוץ, ניין, דאס קען איך נישט זאגן, פארוואס? פאר דעם סיבה. און די גמרא קען געבן איין סיבה, הגם ס'איז דא נאך אנדערע סיבות אויכעט. אבער וואס די גמרא וויל פשוט טון איז אויפבויען איינס נאכן צווייטן, דאס ניין, דאס ניין, לאמיר פשוט אדורכגיין וואס יא און וואס נישט, און לפי דעם קומט מען אן צום סוף תירוץ, ווי אזוי למעשה האט עס געארבעט. יעצט וואס אונז דארף מען וויסן פאר דא איז, אז ער דארף מאכן זיכער אזוי די כהן גדול, ער דארף מאכן זיכער ווען ער מאכט די עבודה, האט ער איין פרוי, אדער זיין אלטע פרוי, זיין ערשטע פרוי, אדער זיין צווייטע פרוי די מיידל וואס האט יעצט חתונה געהאט, וואס איז נישט קיין אפשן פאר אים איז, ער זאל האבן ביידע פרויען, ביידע, סיי זיין ערשטע און סיי די צווייטע, ביידע זאלן זיין זיין פרוי, וואס איז אויך נישט קיין אפשן, אז ביידע זאלן נישט זיין זיין פרוי. דאס הייסט אז נישט די ערשטע זי איז מער נישט זיין פרוי, און נישט די צווייטע זי איז מער נישט זיין פרוי. אלעס וואס ער דארף טון איז מאכן זיכער איינס האט ער. און דאס איז וואס די גמרא גייט יעצט זוכן, ווי קען איך צוקומען צו אזא סארט פאל? איז זאגט די גמרא די ערשטע וועג, דאמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתמותי. ער זאגט אזוי, ער האט דא צוויי פרויען, ער האט זיין ערשטע פרוי, פיין מיט דעם האט ער געוואוינט מיט זי ביז יעצט, אלעס פיין און וואויל. ער ברענגט אריין א צווייטע מיידל יעצט און ער האט חתונה מיט זי, אלעס כדת משה וישראל, און ער געבט זי גלייך א גט, און ער זאגט זי אויפן גט אזוי, הרי זה גטך, דאס איז דיין גט, על מנת שתמותי, אז ווען דו גייסט שטארבן יום כיפור, זאלסטו וויסן דאס מאכט אז די נישואין וואס אונז האבן געהאט פון פאר יום כיפור, איז בעצם די גאנצע נישואין אראפ פון טיש, ס'איז גארנישט, דיין גט איז שוין יעצט פון פאר יום כיפור. און אויב אזוי וואס טו איך אויף דערמיט? קומט דאך אויס אזוי, ווען זי העט שטארבן, די צווייטע מיידל העט שטארבן אויף יום כיפור, העט זיין דא א גט וואס איז חל געווארן למפרע פון פאר יום כיפור, קומט אויס אז איך האב קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט דעם צווייטן מיידל, נאר איך בין געבליבן מיט מיין ערשטן פרוי, און אז איך בין געבליבן מיט מיין ערשטע פרוי, האב איך איין פרוי מיט דעם וואס איך קום צו יום כיפור צו די עבודה. איז וויל די גמרא זאגן, קוק, האסט א מורא'דיגע וועג וואס איך קען עס אויסארבעטן, איך האב חתונה מיט זי, איך טו אלעס כדת משה וישראל, איך געב זי גלייך א גט, און איך זאג צו דאס איז דיין גט, אז ווען דו שטארבסט יום כיפור, זאל דאס כאילו מאכן אז אונזער חתונה איז קיינמאל נישט געשען, דו ביסט שוין געווען גע'גט פון פאר יום כיפור. קומט אויס ווען איך כהן גדול בין אריינגעקומט צו די עבודה פון יום כיפור האב איך געהאט נאר מיין ערשטע פרוי און איך האב גארנישט מער געהאט און איך האב געהאט איין פרוי צו מאכן די עבודה און דאס טאקע וכפר בעדו ובעד ביתו און אויף דעם פרעגט די גמרא די פשוט'ע קשיא ודילמא לא מייתא איין מינוט ווער זאגט אז זי עט שטארבן ודילמא לא מייתא אפשר די ערשטע עט קיינמאל נישט שטארבן און אויב די ערשטע עט קיינמאל נישט שטארבן אויב אזוי והוה ליה שני בתים, קומט דאך אויס יעצט, דו האסט נאר דא געמאכט א גט על סמך אויב די צווייטע וועט שטארבן עט עס זיין א גט למפרע פון פאר יום כיפור, און אז זי שטארבט נישט, שטיי איך דא מיט צוויי פרויען, מיין ארגינעלע פרוי, דאס איז געווען די ערשטע פרוי וואס זי האט אייביג חתונה געהאט מיט כהן גדול, און יעצט א מיידל וואס ער האט זיך צוגענומען דא פון פאר יום כיפור. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא וואס איז די הוה אמינא אזא זאך זאל ארבעטן? ס'איז זייער פיין אויב די צווייטע טאקע שטארבט אויף יום כיפור, פיין ביסטו מסודר, און די גט כאילו געווען פון פאר יום כיפור. אבער טאמער זי שטארבט נישט, האב איך דא צוויי, כ'האב מיין ערשטע פרוי מיט א מיידל וואס כ'האב יעצט חתונה געהאט, די תורה זאגט אונז וכפר בעדו ובעד ביתו, ס'מוז זיין איינס, קען נישט זיין צוויי. איז פארדעם זאגט די גמרא, דעם תירוץ וואס איך האב דא דא געגעבן, דאס וועט זיכער נישט ארבעטן. זאגט די גמרא, ווייסט וואס, לאמיך פרובירן א צווייטן וועג, אלא דאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמותי, איך געב דיר דא איבער א גט, דאס הייסט אזוי, זיי האבן חתונה כדת משה וישראל, און נאכדעם געב איך דיר דא איבער א גט, און זאלסט וויסן די גט איז דא על מנת שלא תמותי, אז דו וועסט נישט שטארבן מארגן, דער וואס אז די גט עט יעצט חל זיין למפרע, דאס הייסט פון פאר יום כיפור זעמער אונז שוין מער נישט געווען קיין מאן און פרוי, די גט איז שוין חל געווארן פון פאר יום כיפור, און פארדעם מאכט די גמרא דעם חשבון אזוי, אי לא מייתא, אויב מארגן דער צווייטער פרוי זי וועט טאקע נישט שטארבן, מיגרשא לה. קומט דער גט, און דער גט איז טאקע חל, און טאקע ער איז זי מגרש כאילו פון פאר יום כיפור שוין, און אויב אזוי בלייבט ער מיט זיין אייגענע פרוי, האט ער טאקע ווייטער נאר איין פרוי. ואי מייתא, און אויב דער מיידל, די נייע פרוי זי עט יעצט שטארבן, פיין, הא קיימא הך, בלייבט ער דאך איבער מיט זיין אייגענע פרוי, האט ער ווייטער נאר איין פרוי. איז זאגט די גמרא לכאורה דעם וועג אזוי וועט עס ארבעטן. אז זי גייט שטארבן, איז זי דאך געשטארבן די מיידל, בלייב איך מיט מיין ערשטן פרוי, און אז זי וועט נישט שטארבן, קומט דאך דער גט, און דער גט איז חל למפרע פון פאר יום כיפור, בלייב איך ווייטער מיט מיין אייגענע פרוי, האב איך ווייטער נאר איין פרוי. זאגט די גמרא לכאורה דאס איז די וועג וואס רבי יהודה האט געמיינט. אויף דעם זאגט די גמרא דאס קען אויך נישט זיין, פארוואס? ווייל הא קיימא הך, פרעגט די גמרא ניין ודילמא היא לא מייתה, אפשר וואס העט געשען איז, דו ווייסט פארוואס דאס ארבעט נישט, ווייל אפשר העט זי טאקע נישט שטארבן, און אז זי העט נישט שטארבן, ביסטו טאקע גערעכט אז דער גט וואס זי האט דא געהאט, עט טאקע חל זיין, און זי עט טאקע זיין מגורש פון פאר יום כיפור, והוה ליה גיטא דהאי גיטא. און די גט איז טאקע א גוטע גט. אבער וואס העט אויך געשען איז, און מייתה חברתה, זיין ערשטע פרוי, זי העט אויכעט שטארבן, וקם ליה בלא בית, און יעצט בלייבט אן א גארנישט. דאס הייסט, ס'איז זייער גוט טאקע, דו האסט א וועג אויב זיין אייגענע פרוי בלייבט לעבן, און די אנדערע מיידל, צו זי בלייבט לעבן, איז זי געגט, צו זי העט שטארבן איז זי דאך געשטארבן, האסטו זיך אן עצה געגעבן. אבער וואס וועט זיין טאמער לאמיר זאגן טאקע די מיידל זי לעבט, און טאקע דאס מיינט אז זי איז גע'גט, און מיטן נייעם מיידל האב איך נישט קיין פראבלעם, אבער יעצט זיין ערשטע פרוי זי גייט אויך שטארבן, יעצט איז ער קרח מכאן וקרח מכאן, זיין ערשטע פרוי זי איז געשטארבן, די נייע מיידל וואס ער האט יעצט חתונה געהאט זי איז גע'גט, בלייבט אויסגעשפילט פון אלע זייטן. איז ווייטער פרעג איך דיר דא קען דאך נישט זיין דאס איז געווען רבי יהודה וואס רבי יהודה וויל דא זיכער מאכן אז די כהן בלייבט נישט אויסגעשפילט אז וואס זאל נאר געשען העט ער האבן איין פרוי כדי ער זאל קענען מקיים זיין וכפר בעדו ובעד ביתו און לכאורה דעם וועג ווי דו האסט מיר יעצט געוואלט מציע זיין העט מיר גארנישט העלפן די זעלבע פראבלעם וועל איך ווייטער האבן. איז פאר דעם זאגט די גמרא ווייסט וואס, לאמיר פרובירן א דריטן וועג. אלא דאמר לה, ער זאגט א צווייטן וועג, על מנת שתמות אחד מכם, אונז גיימיר מאכן די חופה, קידושין, מען גייט אלעס מאכן כדת משה וישראל, און גלייך נאכדעם גיימיר אויסשרייבן א גט, אבער די גט העט נאר זיין חל על מנת שתמות אחד מכם. ווען איינער פון ענק צוויי העט שטארבן, אדער דו אליינס גייסט שטארבן, אדער די ערשטע פרוי מיינע העט שטארבן, ערשט דעמאלטס העט חל זיין דיין גט. און לאמיר מאכן דעם חשבון, זאגט די גמרא אזוי, מיתה, אויב טאקע די נייע מיידל זי איז געשטארבן, מיתה הא, אויב אזוי קיימא הך, בלייבט ער נאך מיט זיין אייגענע פרוי. דאס איז מסודר, האט ער איין פרוי, זיין אייגענע פרוי, קען ער טאקע מאכן די עבודה. מיתה הך, וואס איז אבער טאמער די ערשטע פרוי שטארבט? הא קיימא הא, האט ער איבעריג זיין צווייטע, זי איז דאך נישט מגורש, אויב אזוי האט ער דא דעם מיידל, אויב אזוי קען ער גיין ווייטער מאכן א עבודה. איז לכאורה דאס וואס די גמרא וויל דא בכלל פרובירן צו זאגן איז א מורא'דיגע חידוש. ווייל אינעם צווייטן פאל, טאמער זיין אייגענע פרוי שטארבט, ווי קען די גמרא זאגן הא קיימא הא, אה יעצט האט ער דא א מיידל, די מיידל זי איז אויך מגורש די מינוט וואס די חבר'טע איז געשטארבן, דאס איז דאך געשטאנען אינעם שטר דא אינעווייניג, דאס איז דאך געשטאנען דא אינעם גט, על מנת שתמות אחת מכם. איז פארדעם אסאך ראשונים זאגן די גירסא די קשיא קען מען נישט פרעגן צו עס איז א צווייטע גירסא מען איז בכלל נישט גורס אבער לאמיר זאגן די גמרא האט א צווייטע פראבלעם, הגם דאס איז א פראבלעם, אבער להניח לאמיר זאגן די מיידל, פיין זי בלייבט, איר גט איז נישט קיין גט, און פאר דעם איז זי דא און אלעס איז מסודר. פרעגט די גמרא אבער איין מינוט, ודילמא לא מייתא ולא חדא מינייהו אפשר וואס קען געשען דא איז אז קיין איינער העט נישט שטארבן, נישט זי העט שטארבן די ערשטע פרוי, נישט זי די נייע פרוי העט שטארבן, והוה ליה שני בתים, וועל איך דא בלייבן מיט צוויי בתים. דאס הייסט, להניח לאמיר זאגן אז די מיידל שטארבט, פיין, איז זי אראפ פון טיש ממילא. להניח אז טאמער זיין ערשטע פרוי שטארבט און פאר סאם סארט אוו ריזען די צווייטע מיידל וועט בלייבן, לאמיר זאגן בין איך אויך מסודר. אבער וואס איז געשען איז, טאמער ביידע בלייבן לעבן, קיינער שטארבט נישט, נישט די ערשטע און נישט די צווייטע. יעצט בלייב איך דא מיט א גט וואס איז נישט חל, ווייל די גט איז געבינדן אז איינער פון זיי זאל שטארבן, און קיינער איז דאך נישט געשטארבן. קומט אויס, מיין ערשטע פרוי, זי לעבט, זי איז מיין פרוי. די נייע מיידל, די איז אויך מיין פרוי, ווייל די גט איז קיינמאל נישט חל געווארן, ווייל די גט איז דאך געווען געבינדן אז איינער מוז שטארבן. ווייטער זאגט די גמרא, דעם וועג וועט אויך נישט ארבעטן. ועוד און נאך מער ווי דאס. כי האי גוונא מי הוי גיטא? איז דאס בכלל א גט? קען איך בכלל צובינדן א גט צו א צווייטן זאך? והאמר רבא רבא האט דאך געזאגט, הרי זה גיטיך על מנת שלא תשתי יין, א מענטש זאגט פאר זיין ווייב, דא האסט א גט, אבער איך מאך איין קאנדישן אויף דעם גט, על מנת שלא תשתי יין, ווילאנג מען גייט נישט טרינקען קיין וויין, זאלסטו וויסן איז די גט א גוטן גט, די מינוט וואס מען גייט דא טרינקען וויין, איז די גאנצע גט אראפ פון טיש, די גט איז גארנישט, איך בין כאילו איך נאליפיי דעם גאנצן גט, ווי למשל ער זאגט כל ימי חיי, די מאן זאגט דו טרינקט נישט קיין וויין ווילאנג איך מאן לעב, הגם איך בין אן עקס, הגם אונז האבן זיך געגעט, אבער ווילאנג איך לעב טארסטו נישט טרינקן קיין וויין, און ווען דו גייסט יא טרינקן וויין זאלסטו וויסן די גאנצע גט בטל ומבוטל, אדער וחייכי, דיין אייגענע לעבן, ווילאנג דו לעבסט, זאלסטו וויסן דו מעגסט נישט טרינקען קיין וויין. דו טרינקסט נישט קיין וויין איז די גט א גוטע גט. אז דו גייסט מחליט זיין מארגן און דו גייסט יא טרינקען וויין, די גאנצע גט איז כאילו לא היה ולא נברא, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין גט דא. אויף דעם זאגט די גמרא אין גיטין, עיין זה כריסוס, דאס הייסט נישט קיין כריסוס. א כריסוס איז מוז זיין אינגאנצן אפגעטיילט. ווען דו גייסט דא מאכן און לאמיר זיך קאנצעטרירן אויפן חייכי. ווען דו גייסט דא מאכן א קאנדישאן אויף דיך, אויף די פרוי אליינס, דו קענסט נישט טרינקן וויין ווי לאנג דו לעבסט, דאס הייסט דו האסט קיינמאל נישט קיין וועג וואו דו קענסט זיך אויסדרייען דערמיט, ווייל פארשטייט זיך, נאך דיין טויט, דעמאלס וועסטו מעגן טרינקן וויין, אבער ווי לאנג דו לעבסט, טארסטו נישט טרינקן קיין וויין ווייל דורכדעם וועסטו מבטל זיין דעם גט, אזא סארט גט ארבעט נישט. וואס יא, כל ימי חיי פלוני הרי זה כריסוס. וואס איך קען יא זאגן איז, ראובן, ווילאנג ראובן לעבט, ווילאנג יענער לעבט, ראובן, אזוי לאנג מעגסטו נישט טרינקן קיין וויין, דאס קען איך יא טון. פארוואס? ווייל די פרוי, זי קען איבערלעבן ראובן, דא איז א טשאנס, אז זי העט קענען נאך טרינקן וויין איין טאג, הייסט דאס א כריסוס, אבער ווען איך בינד צו דעם וויין און זי אליינס, זי אליינס וועט קיינמאל נישט קענען טרינקן וויין, ווייל ס'קומט דאך ארויס דאס וועט מבטל זיין איר גט, און אויב אזוי זאג איך אזא סארט גט הייסט נישט קיין גט. און פארדעם פרעגט די גמרא, וואס איז בכלל דיין הוה אמינא צו מאכן אזא גט ביי אונז? אז דו ווילסט מאכן א גט על תנאי ווען איינע פון ענק פרויען העט שטארבן, צו די ערשטע אדער צו די צווייטע, דאס הייסט ווען איך בינד עס צו צו די צווייטע, בינד איך עס אריין אין זי אליינס. א גט וואס איז געבינדן אויף זיך אליינס, דאס ארבעט נישט. און פאר דעם זאגט די גמרא דיין גאנצע הוה אמינא אז אזא פאל זאל ארבעטן איז גארנישט, איז ווייטער פרעג איך דיך רבי יהודה די ווילסט מיר אויפטון א מורא'דיגע זאך, די ווילסט מאכן זיכער אז די כהן גדול האט איין פרוי אויף יום כיפור, די אלע דריי פאלן וואס מען האט פרובירט ביז יעצט, ס'האט אלעס נישט געארבעט, יעדע איינער האט א פראבלעם אין זיך, פאר דעם פרעג איך דיר, לאמיר דא פארשטיין, וואס איז די מציאות? ווי אזוי גיי איך דא מאכן א פאל וואס ער זאל נאר בלייבן מיט איין פרוי, אבער איך קען צוגרייטן א צווייטע וואס זי העט מיך העלפן אין קעיס עפעס איז געשען מיטן ערשטן פרוי? און פאר דעם זאגט די גמרא, ווייסט וואס לאמיר פרובירן א פערדן וועג, אלא דאמר לה, הרי זה גיטך על מנת שלא תמות חברתך, איך געב דיר דא א גט, ווייטער, לאמיר זיך מקדש זיין, קידושין נישואין מיט אלעס מאכן כשר וישר. מיר גייען אויסשרייבן א גט. און די גט איז נישט חל יעצט, די גט האט א תנאי אין זיך, על מנת שלא תמות חברתך. אז מיין ערשטע פרוי העט נישט שטארבן. ווי לאנג מיין ערשטע פרוי לעבט, זי העט נישט שטארבן, איז דיין גט חל. דאס הייסט, ס'גייט אדורך יום כיפור, מיין ערשטע פרוי דערלעבט עס, דאס הייסט צו זאגן אז דו האסט בעצם שוין געהאט א גט אין דיין האנט פון פאר יום כיפור, און פאר דעם האב איך געהאט מיין ערשטע פרוי, און אלעס איז מסודר, ווי די גמרא שמועסט עס אויס, אי לא מייתא חברתה, טאמער מיין ערשטע פרוי, זי שטארבט נישט, מיגרשא, קומט אויס, אז די צווייטע פרוי, די מיידל, זי איז יעצט א גע'גט'ע פרוי, און דאס איז שוין געשען למפרע פון פאר יום כיפור, קומט אויס ווען די כהן געגאנגען צו די עבודה יום כיפור, האט ער געמאכט אן עבודה מיט איין פרוי, זיין אייגענע פרוי. ואי מייתא הא, אבער טאמער זיין ווייב שטארבט יא, הא קיימא הא, איז דאך דער גט וואס זי האלט דא אין האנט איז גארנישט ווערט, ווייל ער זאגט דאך שלא תמות אשתי, דאס הייסט טאמער מיין פרוי שטארבט יא, איז דער גט בטל מבוטל, ביסט דו מיידל יעצט מיין איין פרוי, קומט אויס ווען איך בין געקומען אבער מאכן א עבודה יום כיפור, איז מיין פרוי, זי האט שוין נישט געלעבט, דער גט וואס דו האסט דא אין דיין האנט איז בטל, ביסט דו מיין פרוי, האב איך טאקע איין גוטע פרוי. און אזוי וויל די גמרא זאגן, זעסטו דאך פון דא האב איך א פאל, וואס ווארט איך קען צוגרייטן נאך א פרוי, און זי העט זיין מיין אייניג מיין איינציגסטע פרוי אויף יום כיפור און איך וועל קענען מאכן די עבודה. אויף דעם פרעגט די גמרא ווייטער ניין, ס'איז נישט גוט, פארוואס? ווייל ודילמא מייתא חברתה בפלגא דעבודה, וואס קען געשען איז, וואס איז טאמער די ערשטע פרוי, זי העט שטארבן אינמיטן די עבודה, ואיגלאי מילתא למפרע דגיטא דהא לאו גיטא הוא. קומט דאך אויס יעצט, לאמיר זיך פארשטעלן, לאמיר זיך מאכן א בילד דא. די כהן גדול גייט אריין צו די עבודה, און ער פארשטייט, קוק, די תנאי איז דאך געווען, אז ווי לאנג מיין ערשטע פרוי לעבט, האט די צווייטע מיידל א גט אין איר האנט. און אויב אזוי פארלאז איך און איך מאך די עבודה, על סמך דעם וואס איך האב מיין אייגענע פרוי. וואס וואס געשעהט איז, אינמיטן די עבודה, שטארבט זיין אייגענע פרוי. קומט דאך אויס יעצט, די מיידל, די גט וואס זי האלט אין איר האנט, איז גארנישט מער ווערט. זי האט נישט קיין גט אין די האנט, נאר זי איז יעצט מיין פרוי. אבער יעצט פון אנהייב די עבודה, ווען איך האב אנגעהויבן די עבודה, האב איך אנגעהויבן צו מאכן די עבודה על סמך איך האב מיין אייגענע פרוי און די מיידל האט געהאט א גט. יעצט אינמיטן אז איך ווער געוואר מיין פרוי געשטארבן, קומט דאך אויס אז די גט וואס זי געהאלט אין איר האנט איז גארנישט געווען ווערט. אבער לכתחילה אין די פרי ווען איך האב געמאכט די עבודה האב איך דאך געהאט צוויי פרויען, ועביד ליה עבודה בשני בתים, קומט דאך אויס די אנהייב פון די עבודה איז געווען בשני בתים, און אויב אזוי ווייטער ווי העלפט מיר דאס? דאס הייסט אזוי, לאמיר נאכאמאל איבערגיין, אויב זאגט ער צו זי, על מנת דו האסט א גט, על מנת דאס אז מיין פרוי לעבט. ווי לאנג מיין פרוי לעבט זאלסטו וויסן איז זי מיין פרוי און דו האסט א גט אין דיין האנט, דאס געב איך דיר איבער, דאס הייסט, אינדערפרי זאלסטו וויסן, איך קוק מיין פרוי לעבט, יא זי לעבט, אויב אזוי דו, דו האסט א גט אין דיין האנט, איז אויב אזוי ארבעט עס זייער גוט וויל די גמרא זאגן, לאמיר מאכן דעם חשבון, אויב טאקע די פרוי לעבט, זיין אייגענע פרוי, האט די מיידל א גט אין די האנט, קום איך צו די עבודה און איך מאך די עבודה מיט איין פרוי מיין אייגענע פרוי. אויב אבער לאמיר זאגן מיין פרוי איז געשטארבן די ערשטע פרוי איז געשטארבן, קומט אויס אז די מיידל זי האט נישט קיין גט אין די האנט, איז זי מיין פרוי, האב איך ווייטער נאר איין מיידל, האב איך איין פרוי קען איך ווייטער מאכן די עבודה. לכאורה איז סאונד זייער גוט, און אויף דעם פרעגט די גמרא ניין ס'איז נישט גוט, פארוואס איז דאס נישט גוט? ווייל שטעל דיך פאר די כהן גדול הייבט אן צו מאכן די עבודה, און אין זיין קאפ מאכט ער די עבודה, פארוואס מאכט ער עס? ווייל זיין פרוי לעבט, דאס מיינט די מיידל האט א גט אין די האנט, אבער יעצט שטעלט זיך אויס אינמיטן עבודה שטארבט זיין פרוי, קומט דאך אויס אז די גט וואס די מיידל האט געהאט איז בעצם נישט קיין גט, נאר זי איז יא זיין פרוי, קומט דאך אויס אז אינדערפרי ווען ער האט אנגעהויבן צו מאכן עבודה, האט ער אנגעהויבן צו מאכן עבודה מיט זיין פרוי, און נישט וויסנדיג די מיידל אויך זיין זיין פרוי, קומט אויס האט צוויי פרויען, האב איך ווייטער נישט וכפר בעדו ובעד ביתו, נאר געהאט שני בתים. און אויב אזוי פרעג איך דיר רבי יהודה צוריק, וואס איז דיין איינפאל, וואס זאגסטו מיר איך גיי דא צו א צווייטע מיידל, לכאורה איך האב נאכנישט געטראפן א וועג וואס דאס זאל ארבעטן. איז פארדעם זאגט די גמרא ווייסט וואס, לאמיר פרובירן א פיפטע וועג. אלא דאמר לה הרי זה גיטך על מנת שתמות חברתך איך געב דיר דא אפ א גט, דאס הייסט, לאמיר מאכן חופה קידושין נישואין אלעס לאמיר מאכן כדת משה וישראל, שפעטער לאמיר דיר גלייך געבן א גט, און די גט איז געמאכט געווארן על תנאי ס'זאל חל זיין יעצט פון פאר יום כיפור, על תנאי שתמות חברתך, ווען מיין ערשטע פרוי זי העט שטארבן עסטו אויך באקומען דיין גט, און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט דאס קען דאך אויך נישט זיין, פארוואס ווייל ודילמא מייתא חברתה, אפשר טאקע די ערשטע פרוי זי העט שטארבן, והוה ליה גיטא דהא גיטא, און די צווייטע איר גט העט דאך אויך יעצט חל זיין, ווייל די צווייטענס גט איז דאך געבינדן אויף דעם וואס די ערשטע איז געשטארבן, וקם ליה בלא בית, בלייבט ער ווייטער דא שטעקן אן א בית, האט ער נישט די ערשטע פרוי און נישט די צווייטע פרוי. בעצם סתם דארף מען דא פארשטיין, ווי די גמרא ברענגט אזא סארט פאל, וואס דאס האט בעצם בכלל נישט קיין הוה אמינא אז דאס זאל ארבעטן. אבער ווי רש"י האט שוין געזאגט, און ווי מ'האט שוין דערמאנט אינגאנצן אין אנהייב, די גמרא פרובירט נאר צו עלימינעיטן יעדן אופן וואס זאל נאר אפשר קענען זיין, לאמיר דאס פרובירן, און איך וועל דיר געבן א סיבה ניין ס'ארבעט נישט. קען זיין ס'איז דא בעסערע סיבות, קען זיין ס'איז דא אנדערע סיבות פארוואס דאס ארבעט נישט. די פוינט איז נאר, איך וויל פראבירן יעדע זאך וואס איך קען פראבירן, איך האב עס פראבירט און איך האב געזען ס'גייט נישט, ס'ארבעט נישט, פיין לאמיר גיין צום נעקסטן. אבער דאס וואס די גמרא פרעגט איז בעצם נישט א זאך וואס וואלט געקענט בכלל ארבעטן אין הוה אמינא. אויף מארגן אין שיעור מ'וועט זען ווייטער, און מ'עט זען וואס די גמרא ענטפערט טאקע למעשה, ווי אזוי האט רבי יודא געטראכט, וואס איז געווען זיין וועג וואס ער האט געזאגט, לאמיר דא צוגרייטן א צווייטע פרוי, זי העט זיין די, טאמער עפעס איז געשען מיטן ערשטן פרוי, עט דער כהן ווייטער האבן א בית. און דאס העמיר זען מארגן וויאזוי דאס ארבעט טאקע. אוי רייצא!